רבותי ס'איז ערב שבת עקב, כ'וויל אנהייבן לערנען זוהר הקדוש אויף די ענין פון ראש השנה, ס'איז נאך זעקס שבתים ביז ראש השנה, און אלעמאל קומט מען אן, נישט נאר ראש השנה ס'איז דאך דא יום כיפור און סוכות, ס'קומט אן זייער שנעל, ווי שטארק מ'גרייט זיך נישט צו און חודש אלול אזוי פריער קומט מען אן און אונז ווילן נישט דא אמאל מענטשן וואס דא הייסט אלע סארט אזעלכע תורה'לעך פון חמשה עשר באב הייבט מען אן צו טראכטן פון ימים נוראים צו נאך פריער ביי אסאך מענטשן איז דאס כאילו א א צרה דיה לצרה בשעתה דארף ער וויסן א פשוטע זאך אז אויב מען פרובירט מקדים צו זיין, זיי האבן דאך טאקע אזא כלל דיה לצרה בשעתה, אקדומי פורענותא לא מקדמינן, א זאך וואס איז א צרה, א זאך וואס איז א צער איז ווען ס'קומט קומט עס, א זאך וואס איז א שמחה קען מען מקדים זיין, אזוי ווי מען זעהט אז ס'איז די ס'איז די סדר ס'איז די מנהג ס'איז די, נאר אביסל מסביר זיין אין א מינוט, איך מיין אז ס'איז ריכטיג אזוי. אז מען הייבט אן צו טראכטן פון ימים נוראים שוין אסאך פריער, זיך פון דעם אליינס קען מען לערנען אז דאס איז א גוטע זאך, עס איז א פרייליכע זאך, עס איז נישט קיין צרה, ליידער עס קומט ראש השנה, אפשר קען זיין פון דעם א צרה, עס איז דא דין, הא גופא, פון דעם הייבט מען אן פריער כדי עס זאל נישט זיין קיין צרה. און בפרט אונז וואס אונז זענען דא אין די עולם הלימוד, די עולם התורה, די עולם הדעת, און. תורה איז געמאכט צו לערנען בהרחבה, תורה איז געמאכט צו לערנען בנחת, במנוחה, אז מען איז אונטער פרעשור, מען דארף מען דארף שוין מארגן וויסן די כוונות פון תקיעת שופר, צו איך ווייס וואס, דאס איז נישט קיין וועג פון לערנען די כוונות פון תקיעת שופר, אויב מען זעצט זיך אוועק אינמיטן זומער שוין, קען מען לערנען מיט א רואיגקייט, וואס וועט קומען למעשה וועט מען עס קענען טון למעשה, און אזוי אויך איז דאך דא אוודאי אסאך אריכות, ס'איז דאך נישט קיין זאך באמת. ווילן אלעמאל ארויסגיין פון די תורה וואס איז אזוי בדרך ארעי, יא עס איז עס איז ערב ראש השנה, עס איז רחמנא נאכמיטאג, שוין דארף מען זיך עפעס לערנען עפעס א אידיש ווארט, פארשטיין, דאס איז די וועג פון חיי שעה, די וועג פון חיי עולם, די וועג פון תורה וואס איז חיי עולם, איז אלעמאל מען נעמט עס צייט באריכות, און מען קען אוועק געבן אפאר וואכן. קען אדורך גיין רואיגערהייט דארף נישט זיך איילן אין ערגעץ, דאס איז אליינס א גרויסע הכנה, א גרויסע וועג פון עפענען די טויער. ווען אונז ווילן זיך שטעלן אויף די זוהר, זוהר האבן גערעדט אז ס'איז דא אפאר פלעצער ווי די זוהר גייט אדורך, זייער וויכטיג צו פארשטיין די, כ'רעד קודם אויף די לעוול פון פשט, די זוהר גייט אדורך די אלע מועדים, אדער לפחות די מועדים פון חודש תשרי אלס א דבר בפני עצמו, אלס איין גרויסע זאך. דאס אליינס איז אזוי א חלק פון וואס אונז רעדן דא כסדר, אז ס'דא א המשך, ס'דא א סוגיא, אז איינער גייט לערנען מסכת גיטין, ווייסט ער אז ס'וועט נעמען אפאר חדשים, ס'איז נישטא גיטין דף א', גיטין דף ב', אפשר אין דף יומי זעט עס אזוי אויס, אבער ווער ס'לערנט בעיון ווייסט, די זמן לערנט מען מסכת גיטין. מען קען אביסל אויב מען ווייסט בעסער קען מען אביסל אויסשטעלן און לערנען די סוגיא די וואך נעקסטע סוגיא נאך א וואך אבער ס'איז דא א גאנצע גרויסע נושא ס'איז א ברייטע נושא א לאנגע נושא וואס הייסט מסכת גיטין און ס'נעמט צייט צו לערנען די זעלבע זאך איז אויב מען פארשטייט בכלל נישט נאר אויף ווי אזוי צו לערנען נאר די גוף הבנת המועדים אליינס אויב מען פארשטייט אז דא איז דא עפעס א נושא צו לערנען דא איז דא עפעס א עפעס א חידוש עומד צו זיין אויף דא איז דא עפעס א השגה משיג צו זיין, נישט פשט אז ס'דא די ערשטע טאג ראש השנה, אה, קוק אין די לוח, וואס איז די ערשטע טאג ראש השנה דארף מען טון, וואס דארף מען טון די ערשטע טאג סליחות, מ'דארף טון אזוי און אזוי, טון יעדן טאג, מ'דארף דאך וויסן מדי יום ביומו וואס צו טון, נאר ס'איז א לענגערע מהלך, ס'איז דא א גאנצע ס'איז דא א קשיא מיט א תירוץ און א. אפגעפרעגט און צוריקגעגאנגען און אזוי ווייטער, איז דארף מען וויסן אז עס איז נישטא אסאך אנדערע טעג, עס איז דא איין גרויסע זאך, עס איז דא ראש השנה, נאכדעם יום כיפור, נאכדעם סוכות, שמיני עצרת, שמחת תורה, און אפשר פארדעם, סליחות, אלול, און פארדעם. דאס איז א לאנגע מהלך, מען קען, ס'דא צייט אריינצוגיין אין אלע קשיות און אלע תירוצים, און אזוי קען מען עס פארשטיין. אין די זוהר איז דא אסאך פלעצער וואס די זוהר דערמאנט ראש השנה. תקיעת שופר, די דין פון ראש השנה, בא ראש השנה, מ מ אנדערע חלקים, אבער פלעצער וואס מען זעט אז מען האט זיך אוועקגעזעצט לערנען, ס'איז אלעמאל א וויכטיגע חילוק צו וויסן, מ'קען לערנען בדרך אגב, איך ווייס אז מ'לערנט א נושא וואס האט עפעס צו טון מיט די שופר, קען מען מסביר זיין די ענין פון שופר, דאס איז. און יעדע איינער וואס לערנט אלעמאל קומט אן אזעלכע צו זאכן עס קומט אן צו אסאך אזעלכע ווערטלעך אבער ס'דא א זמן וואס מ'זעצט זיך אוועק מ'איז זיך קובע די קביעות איז אפשר אפילו מער חשוב פון די לערנען אליינס אדער מער ס'האט אסאך מער תועלת פון די לערנען אליינס יעצט גייט מען אוועק געבן צייט א שעה צוויי מ'גייט אוועק געבן די צייט מ'גייט עוסק זיין אין די סוגיא און מ'קען לערנען סיי ווען מ'לערנט ס'איז א גוטע זאך צו וויסן סיי ווען מ'לערנט גמרא, וועלכע ספר מ'לערנט, אונז זענען זייער צוגעוואוינט, אוודאי עס איז אמת, יעדע זאך וואס שטייט אין א פריערדיגע ספר איז בדיוק, און אז מ'וויל ברענגען א ראיה אויף עפעס א הלכה אדער עפעס א דרוש, אפילו עס שטייט בדרך אגב אין עפעס א פסוק, אין עפעס א מאמר חזל, אין עפעס א שטיקל ספר, איז מען מדייק, ס'איז אוודאי א גוטע זאך צו לערנען אזוי ווייט, אבער מ'דארף אלעמאל וויסן די הבחנה צווישן וואס איז די עיקר, וואס שטייט אין די גמרא. אפילו ווען די רבי איז געווען אין איין מסכתא קען מען נישט פרעגען אין א צווייטע מסכתא, אדער אסאך מאל ס'קען זיין, כ'האב נישט געזעהן איינער זאגט דאס קלאר אבער ס'איז מיין פילינג זייער אסאך מאל, אסאך מאל פרעגט מען א קשיא, תוספות בפרט שטייט א יעדע זאך, די גאנצע תורה איז דאך קאנעקטעד איינע מיט די צווייטע, און מ'טרעפט אז אין די מסכתא קומט אויס, מסכת גיטין למשל רעדט זיך וועגען א גט קומט אויס א געוויסע פרט אין א הלכה, און ס'איז סותר עפעס א זאך וואס אין מסכת עירכין דערמאנט זיך פון די זעלבע זאך פון א גט און דארט שטייט לכאורה אנדערש. לכאורה דארף עס זיין אזא כלל, מען דארף קוקן, מסתם איז דא אזא כלל אין די ראשונים וואס מאכן כללים פון כללי הפסק און אזוי ווייטער. לכאורה דארף מען מאכן, דארף זיין א כלל, אז די פלאץ וואס איז די עיקר לימוד, דארט איז גובר, דאס הייסט אויב מסתם די חכמים האבן זיך געזעצט צו לערנען מסכת גיטין, האבן זיי גוט דורכגעטון דעמאלטס מסכת גיטין, און גוט די עיקר די. די נשמה, די גוף, די עיקר זאך וואס איז עוסק אין גיטין, דאס האבן זיי גוט קלאר געמאכט, די זאכן וואס זענען בדרך אגב, איך ווייס צו די זאכן וואס מ'שרייבט אויף דעם א גט, צו ס'איז כשר, וואס איז די גדר פון לשמה, עפעס אזעלכע זייטיגע זאכן, דאס אויף וויפיל ס'איז נוגע צו די עיקר פון די מסכתא, פון יענע נושא, דארף מען אננעמען אז ס'איז קלאר, אויף וויפיל ס'איז א זייטיגע זאך, קען אלעמאל זיין אזויווי לאו אדעתיה, קען זיין ס'איז נישט יעצט עוסק, איז נישט יעצט עוסק אין די ענין, איז עוסק יעצט אין א. אן אנדערע זאך, און ס'קען זיין אז מ'דארף קענען זיין אזא אזא פשט להלכה, אבער על כל פנים, ס'איז זיכער אמת אז אויב מ'וויל לערנען א זאך, פארשטיין ריכטיג, איז אלעמאל בעסער צו קוקן א פלאץ ווי דער מחבר, דער דער רבי האט עס טאקע, דער האט זיך געזעצט לערנען דאס, מ'דארף אלעמאל קוקן וואס איז די הערה, וואס דער זאגט היינט, גייט מען זאגן א שיעור אין וואס? מ'גייט זאגן א שיעור אין פון דעם, כ'זאג דאך אז ס'דא פארשידענע חכמים וואס זענען נישט עוסק אין געוויסע חלקי התורה, נישט קיין נישט קיין עוולה, ס'נישט קיין, ס'נישט קיין מיעוט, ס'איז א פאקט. איך ווייס חסידישע ספרים זענען עוסק אין געוויסע סוגיות וואס זיי קאכן זיך אין אהבה ויראה און דאווענען און און תשובה און פארשידענע נושאים וואס זענען עוסק, זיי זענען נישט עוסק למשל אין געוויסע שאלות פון מחשבה וואס די ראשונים זענען עוסק אדער לפחות נישט אין זייער סגנון, ס'הייסט זעצט זיך נישט לערנען יענע שאלה. ס'דא אסאך אידן וואס זאגן איך בין דאך א תלמיד פון די חסידישע רעבעס, איך גיי טרעפן עפעס א דיוק אין קדושת לוי ערגעץ דארט אין פרשת נשא, עס שטייט בדרך אגב אזא זאך זעט מען אז האט ער פארשטאנען, דאס איז אוודאי זייער א גוטע זאך, איך זאג נישט אז ס'איז שלעכט, מען קען אסאך מאל מכללא קען מען לערנען מער פון וואס מען קען לערנען בפירוש, מען קען לערנען אז ער האט אזוי אנגעקוקט די זאך, אבער עס איז אינו דומה צו א צווייטער וואס האט זיך געזעצט לערנען געשריבען א בירור ער זעצט זיך לערנען די סוגיא, מען קען נישט אפילו צושטעלן די צוויי לעוועלס פון זאכן. און אסאך מאל דא יא די זעלבע ספר וואס מ'זעהט יא ער האט געלערנט די זוהר למשל איז א זייער גוטע דוגמא די זוהר איז אלעמאל זייער מחבר זייער אסאך זאכן אפילו ווען ער לערנט יא איין זאך ברענגט ער אסאך מאל ממרחק לחמה איז ער געווען דורך א מדרש פתח ר' שמעון ער ברענגט פון אנדערע פון דערווייטענס אבער דעמאלטס ווייסט ער אז דאס ער ברענגט די פסוק פון דערווייטענס דאס איז געקומען קלארער צו מאכן די זאך און ס'קען זיין אז ס'איז ווייניגער ער איז נישט עומד אין פארוואס א יענע פסוק וואס מ'זאגט לאקעלי אויפן פלאץ אויפן פלאץ יענע פסוק און מ'דארף קוקען א צווייטע פלאץ אויב ער זעצט זיך לערנען די פסוק אבער דאס איז צו פארברייטערען די הבנה פון די סוגיא וואס ער זיצט זעצט זיך לערנען היינט. אזוי ווי מ'טראכט פון די סוגיא פון ימים נוראים פון חודש תשרי איז דא צוויי אדער דריי עיקר פלעצער און ס'דא נאך פלעצער אפשר אבער צוויי אדער דריי עיקר פלעצער וואס מ'זעט אז די זוהר האט זיך ממש געזעצט לערנען די סוגיא פון ימים נוראים און אונז זאגען אלעמאל בעיקר דריי פלעצער אין פרשת תצוה, אינטערעסאנט. פרשת אמור, עס פארשטייט יעדער איינער, דארט איז די פרשה פון מועדים, דארט גייט דער זוהר דורך יעדע שבת, ימים טובים, יעדע זאך באריכות, בהרחבה, און אין פרשת פנחס איז נאכאמאל די פרשה פון מועדים, אויך די זוהר, אביסל מער בקיצור, איז דא אסאך רעיא מהימנא דארט, אבער גייט אויך אדורך זייער ענליך צו די סדר פון פרשת אמור. איז לעצטע יאר מיין איך האבן אונז בעיקר געלערנט אין חודש תשרי די זוהר פון פרשת אמור אויף די מועדים. וועלן מיר דא פרובירן עומד זיין אויף די זוהר פון פרשת תצוה, און מען דארף אלעמאל ווייטער פארשטיין וואס קומט דא אריין אין פרשת תצוה, מ'האט שוין מיין איך אנגעהויבן אין פסח געלערנט די זוהר און זענען ממשיך פון וואו ס'האלט דא, די זוהר האט זיך געשטעלט און כ'וועל זאגן נאר זייער בקיצור פון פארוואס ס'קומט אריין, ס'איז נאכאלץ ס'בלייבט נאכאלץ א שאלה פארוואס פונקט אין תצוה אבער. למעשה זעהט מען אז דאס איז נישט בדרך אגב, דאס איז דא אט די פלאץ וואס ער האט געלערנט דאס, און ס'זעהט אויס אז דא איז דא אין דעם א משמעות, ס'הייסט אויב דאס איז טאקע די פלאץ. די פסוק וואס עס שטעלט זיך די. מ'קען זאגן די פסוק אויף אויף וואס די גאנצע סוגיא אין זוהר איז, איז די פסוק ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך מתוך בני ישראל, לכהנו לי. און די זוהר איז בעיקר עומד אויף די פסוק מתוך בני ישראל, עס איז דא א קירבה פון אהרן הכהן, אהרן הכהן ער גייט אנצינדען די מנורה, און נישט נאר אנצינדען די מנורה נאר בכלל מאכן די גאנצע עבודת הקרבנות, עבודת הקרבנות הייסט דאך על פי זוהר, בעיקר בפרט עבודת הדלקת המנורה וואס איז אפשר א סימבאל וואס דער כהן גדול טוט טאקע, די בהעלותך את הנרות פון פרשת בהעלותך. צו זאגן עבודת הקרבנות, צו זאגן עבודת בית המקדש איז א אנדערע וועג פון זאגן עבודת היחודים, א אנדערע וועג פון זאגן די עבודה פון סודות התורה, מ'קען זאגן למשל על פי פשט פארשטייט מען זייער אסאך מצוות, די מצוה פון קרבנות, כ'מיין אז אויך על פי פשט איז אזוי. דאס איז די מצוה פון וואס הייסט ליטערלי עבודת השם, אזוי ווי עס איז דא די משנה וואס זאגט על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, דאס הייסט ס'איז דא תורה, ס'איז דא עבודה, און ס'איז דא גמילות חסדים, דאס זענען דריי עקסטערע קאטעגאריעס פון זאכן, אפשר תורה זאל מען קענען פרעגן, תורה איז אויך עבודת השם? יא. אבער עבודת השם אליבא דאמת איז דער טייטש קרבנות, אנדערש איז דאס על פי פשט, על פי פשט ממש,

איז בקיצור איז דער כהן ער איז דער וואס ער פארשטייט וויאזוי צו צו טון עבודת השם צו עבודת הלב פנימית און אוודאי די על פי פשט אויב מיר פרעגן די רמב"ם אדער איז שווער צו פארשטיין וואס איז קרבנות אנדערע ווערטער מען קען נישט טייטשען קרבנות פאר אן אנדערע זאך אויב קרבנות ביי דיך מיינט כ'ווייס אויב למשל היטן שבת קען מען פארשטיין על פי פשט למשל מ'זאל זיך אפרוען מ'זאל געדענקן פון מעשה בראשית אזא סארט זאך ס'איז אלץ על פי פשט אנדערע ווערטער ס'איז נישט צווישן א מענטש און גאט די עיקר זאך. שבת איז, ס'איז דא אוודאי עבודה אין שבת, ס'איז דא קרבנות פון שבת אויך, און אפשר דארט על פי פשט דארף עס ליגן די עיקר סוד פון שבת. אבער שבת, אפילו סיי מ'זאגט ממש על פי פשט גמור וואס האט ממש מיט גאט גארנישט איינגעלייגט, מ'דארף א טאג מנוחה, קענסט זאגן אזא פשט, ס'איז נישט, די רמב"ם זאגט עס, ס'נישט קיין אפגעפרעגטע פשט, אפילו מ'וועט זאגן אביסל מער א רעליגיעזע פשט, אז שבת איז כדי צו געדענקען כי ששת ימים, נאכאלץ.

נישט קיין זאך וואס גאט איז אקטיוו אין די מצוה, ער איז כאילו א פארטנער אין די מצוה, עס איז א מצוה וואס איז א מענטשליכע מצוה. קרבנות איז לכאורה די עיקר, אפשר תפילה אויך, תפילה איז במקום קרבנות, לפחות תפילה קען מען פארשטיין אויף פארשידענע וועגן אויב מען פארשטייט עס באופן קרבנות, אבער קרבנות בעיקר על פי פשט ממש, דאס איז די עבודה וואס. וואס איז די עבודה פון א קרבן? אוודאי קען מען אפלאזן גאט און זאגן קרבנות מיינט נעמען א שעפסל און לייגן אין א געוויסע פלאץ אין די מזבח און שעכטן, פארשטייט? יעדער איינער פארשטייט אז א קרבן מיינט א קרבן לה', דאס איז די עברי טייטש, שטייט אין פסוק, ס'נישט קיין סודות התורה, דאס איז פשוט טייטש, א קרבן מיינט מען ברענגט פאר די אייבערשטער, און מען קען אוודאי מעיין זיין ווי וואס איז די פשט, יש לעיין צו די אייבערשטער עסט די קרבנות, צו ס'איז כפשוטו, צו ס'איז א משל, וואס איז די נמשל, אבער וואס זאל נאר זיין די נמשל, וויאזוי מ'זאל עס נאר פארשטיין,

רחמנות האבן כביכול עומד זיין מידת הדין און כובש זיין מידת הדין מגביר זיין מידת הרחמים, דאס איז עבודת הקרבנות, איז בקיצור אויף קרבנות דארף מען דארף מען זיין א ספעשעליסט פאר דעם, על פי פשט פאר דעם דאס איז טאקע די סיבה פארוואס קרבנות איז ניתן לכהנים, ס'דא חלקים אפשר וואס די ישראל טוען אויכעט. און אוודאי די בני ישראל ס'דא ישראל במעמדם וואס זענען אויבן און דן טאקע עוסק אין מושכלות און עוסק אין מעשה בראשית און אנדערע פרשיות און פסוקים און תפילות צו זיך מחבר זיין מיט די עבודת הקרבנות אבער קרבנות דאס איז א עבודה וואס ס'איז בפירוש אין די גאנצעטע פרשיות אין די תורה דארף עס זיין א געוויסע פלאץ דארף זיין נמסר צו א געוויסע מענטש דאס הייסט מ'האט בוחר געווען אהרן ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך פארוואס פארוואס קען נישט יעדער איינער טוהן א קרבן?

און פאר דעם דער זוהר וועט פון דעם זעהן א פתח, פון בכלל פון עבודת הקרבנות א פתח, צו רעדן פון אלע סודות התורה אין אנדערע ווערטער א געוויסע משל א געוויסע ווארט פאר זאגן א יחוד איז צו זאגן אז עבודת המקדש. יעצט דארף מען מסביר זיין די נעקסטע שלב פון דעם. דער זוהר איז מען האט א גרויסע חידוש, בכלל א גרויסע חידוש אין די וועג פון פארשטיין די תורה, די וועג פון פארשטיין עבודת השם, איך זאג עס יעצט דא ווייל עס איז זייער וויכטיג, אפשר איך חזר עס אסאך מאל. די זוהר זאגט אז נישט נאר קרבנות, עבודת הקרבנות בזמן שבית מקדש קיים, איז דא איז עוסק אין די סוד, עס טוט א זאך, גיבט פאר גאט עפעס, ברענגט, טוט עפעס אויף, מען טוט עפעס מיט גאט, נאר באמת אלע מצוות און אלע עבודות פנימיות, די דרך הפנימי פון טון אלע מצוות איז צו צו טון די זעלבע זאך, אין אנדערע ווערטער צו מאכן יחודים עליונים, אדער אין אנדערע ווערטער זיך צו זיך צו טאטשן גאט. דאס איז א גרויסע חידוש, מען דארף אונז אונז זענען זייער צוגעוואוינט צו טראכטן מיט דעם און מען געדענקט נישט וואס איז א גרויסע חידוש און ווי ס'ארבעט די ס'איז א ריזיגע חידוש ס'איז א חידוש. וואס איז געווארן זייער מתקבל אין כלל ישראל מ'דארף אבער גוט פארשטיין, און דערווייל איך בין מחדד וואס איז די וואס איז געווען וואס מ'האט געטראכט פאר דעם וויאזוי מ'טראכט פאר דעם כדי מ'זאל פארשטיין וואס גייט דא פאר, על פי פשט האט מען פארשטאנען, ווי איך זאג ס'דא עבודה, תורה, קומט דאס תורה איז אפשר אויס למשל חושן משפט, יורה דעה, און דאס דאס איז מענטשליכע זאכן, ס'טייטש טאקע ברצון השם, טאקע די אייבערשטער'ס תורה, איך זאג נישט אז ס'נישט די אייבערשטער אבער ס'נישט עבודת השם, ווען מ'פסק'נט אויף וועלכע גט איז כשר און ווער עס געווינט אין דין תורה, דאס איז שלום, דאס איז געוואלדיג, דאס איז שותף אין מעשה בראשית, ס'איז אלע מינע שבחים און מעלות וואס איז דא אין דעם, און קיין עבודת השם איז עס נישט, דאס איז נישט קיין וועג וויאזוי זיך מתקרב זיין צו גאט, דאס איז נישט קיין וועג וויאזוי מ'איז מקרב די נשמה צו גאט. און אזוי ווער ס'לערנט חובת הלבבות, און רמב"ם זעהט זייער קלאר אז די חובת הלבבות וואס וויל יא מ'זאל עוסק זיין בעיקר אין עבודת אלהים, די חובת הלבבות, ער זאגט ער קלאר, ער איז א מזלזל, כמעט אין מסכת גיטין א פעימאס שטיקל חובת הלבבות וואס איז וואס ער פארשטייט אז דאס איז אוודאי די פשט הפשוט אז דאס האט נישט מיט עבודת אלהים דאס איז עבודה עס איז א וויכטיגע זאך עס איז תיקון עולם עס איז אפשר תורה מן השמים און אלעס אבער קיין עבודת אלהים איז עס נישט. דאס איז די פשוטע פשט און אוודאי איז דא א זאך ס'דא אפילו מעשים פון עבודת אלהים אזוי ווי קרבנות און ס'דא אוודאי נאך מער רצונות וואס דאס אפילו קרבן דארף אויך א כוונה דאס איז דאס איז די וועג פון די חובת הלבבות. די זוהר און מ'קען מסתם טרעפן רמזים פאר דעם פריער, איך ווייס נישט, נישט דא געקומען זאגן א שיעור היסטאריע, אבער מ'האט דאך געשריבן די מושג. די זוהר, און נאכדעם אלע אנדערע ספרים, טוט א ריזיגע מהפכה אין די שמועס. די זוהר איז מסכים צו די חובת הלבבות מצד אחד און חולק עליו לגמרי מצד שני. איז אינגאנצן מסכים אז אוודאי תיקון העולם איז תיקון העולם און מאכן זיכער אז מ'גנב'עט נישט מ'גזל'ט נישט איז דברים מאוד חשובים אבער נישט דאס איז די תכלית נישט דאס איז נישט נישט דאס איז עיקר התורה נישט דאס איז די אמת פון די תורה נישט פאר דעם איז א מענטש געקומען אויף די וועלט נישט צו גנב'ענען אויף דעם אויף דעם ארויס וואלט דאך שוין געווען בעסער צו בלייבן אין הימל דארט איז נישטא קיין גניבה בכלל. נאר די עיקר זאך וואס א מענטש דארף טון וויפיל ער קען און אפשר באמת יחידי סגולה מען דארף וויסן צו עס איז לכתחילה געמאכט פאר יעדער אבער לפחות די זוהר און אונז נעמען אן אונז זענען אונז ווייסן לפחות אביסל פון די יחידי סגולה די וואס ווייסן וואס מיינט עבודת השם איז אז ס'איז צו טון. באמת, מיט אנדערע ווערטער צו טון יחודים, צו טון צו עוסק זיין אין דביקות השם, צו עוסק זיין אין עבודת השם אליבא דאמת. און יעצט די חידוש, גרויסע חידוש וואס די זוהר האט געזאגט, און די זוהר זאגט עס אויף מועדים און נוצן מועדים, אפשר אויף מועדים איז קרוב מער על פי פשט, אבער כמעט אויף אלע זאכן וואס זאגט עס די זוהר, די ריזיגע חידוש פון די זוהר איז נישט נאר אפאר מצוות זענען עוסק אין דעם און רוב אנדערע מצוות זענען עוסק אין תורה, גמילות חסדים וואס איז נישט עבודה. נאר די סוד טאקע פון יעדע אנדערע מצוה, פון די מצוה פון צינדן חנוכה לעכט, און פון די מצוה פון צינדן שבת לעכט, און פון די מצוה פון עסן טשולענט שבת, און פון די מצוה פון אנטון ציצית, און פון די מצוה פון אנטון תפילין, און פון די מצוה פון נישט עסן בשר בחלב, דער שורש פון די אלע מצוות איז די זעלבע זאך ווי די עבודה פון עבודת הקרבנות, די וואס מען רופט עבודת אלהים על האמת. אין אנדערע ווערטער אויב מען זאל מקיים זיין יעדע מצוה, נישט נאר די מצוות וואס זענען אזוי ווי מצוות אהבה ויראה, מצוות דביקות, מצוות אמונה, וואס בפשטות פארשטייט יעדע איינער אז דאס איז וועגן פון די עבודת השם. נאר אלע אנדערע מצוות זענען עבודת השם, נישט עבודת השם ווייל מען דארף פאלגן שאמרתי ונעשה רצוני, דאס קען מען נאך פארשטיין על פי פשט, דאס קען נאך חובת הלבבות אויך פארשטיין, נאר עבודת השם אז דאס איז באמת א וועג וויאזוי זיך צו נענטערן צו גאט, אז דאס איז באמת א וועג אין זוהר'ס נוסח צו מאכן יחודים, דאס איז באמת א וועג וויאזוי אריינצוקריכן אין די מעשה מרכבה און מעשה בראשית וויאזוי צו פארשטיין וויאזוי צו קלאר ווערן, דאס איז. און דאס איז אלעס א וועג און די אלע מצוות זענען אליינס א וועג דאס צו טון. יעצט ווי אזוי יעדע מצוה טוט דאס, דאס איז די פרטים פון טעמי המצוות וואס די זוהר רעדט, וואס איז די שופר, וואס איז די התבוננות פון שופר, וואס איז די עבודה פון לולב, וואס איז די עבודה פון יעדע איינע פון די זאכן, און מען קען מעיין זיין צו עס איז בדרך רמז, צו בדרך מעשה בפועל ממש אז דורכ'ן עס טון, דאס איז. א גאנצע סוגיא איז נאך א סוגיא פאר זיך ווי אזוי פונקטליך געשעהט די חיבור פון די מצוות פנימיות פון די מצוות עבודת השם און די מצוות וואס לכאורה זענען נישט עבודת השם און דער זוהר זאגט אז באמת איז עס יא עבודת השם, דאס איז א שמועס וואס מען דארף לערנען אבער על כל פנים דאס איז א גרויסע חידוש וואס די זוהר האט אויפגעטון און ווער עס לערנט חסידישע ספרים אז נישט. אז ס'דא עבודת השם איז דא נאך מצוות וואס זיי זענען נישט עבודת השם און מ'דארף זיי ביידע טון און אפשר אזוי ווי דער רמב"ם האט געזאגט אז די מצוות פון עבודת השם זענען די עיקר מצוות די מערסטע חשוב, נאר אלע מצוות זענען חשוב, פארוואס זענען זיי אלע חשוב? ווייל די פנימיות פון אלע מצוות זענען עבודת השם, און די זאך וואס איך בין אלעמאל מדגיש איז אז דאס מיינט נישט אז ס'איז גענוג עס צו גלייבן, דאס מיינט נישט אז ממילא ווען מען לייגט אן תפילין אן קיין כוונה געשעט עבודת השם, דעמאלטס איז מען צוריק אין די פשוט'ע פשט, נאר וואס דער זוהר זאגט אז מען קען נוצן די מצוות, און אויף דעם דארף מען לערנען, ווי אזוי מען נוצט די מצוות, ווי אזוי מען מאכט פון אלע מצוות דרכי עבודת אלהים. יעצט קומען אונז צוריק צו אונזער פסוק, און דאס איז יסוד הכי כללי וואס מען דארף וויסן פון דרך הזוהר, און ממילא אויב עס איז דא א מצוה פון בלאזן שופר ראש השנה, וועט דער זוהר פארשטיין אז דאס איז נישט סתם עפעס א מצוה, און אפשר אויף דעם קען מען אויף יעדע מצוה מעיין זיין אין כל און דאס איז ווען איך לערן זוהר בין איך זיך מוכרח צו ווייזן אויף די פשט עס איז אז נאר בלאזן שופר טוט עפעס אויף אין עולם האצילות, אין אנדערע ווערטער עס איז עפעס א וועג וויאזוי צו רעדן מיט גאט, עפעס א וועג וויאזוי זיך צו דרייען מיט גאט, עפעס א וועג וויאזוי צו זען גאט אין א בעסערע וועג, און אזוי ווייטער. אזוי קומען אונז צוריק צו אונזער פסוק, עס איז דא א גרויסע סיבה פארוואס אין פרשת תצוה. וויל די זוהר לערנען די טעמים פון אלע מועדים, ווייל אין תצוה שטייט דאס, און די זוהר איז נאך מער דרש'נט אויף די פסוק וואס אונז רעדן דא ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך מתוך בני ישראל, זאגט די זוהר אז די מתוך בני ישראל איז וויכטיג, אונז האבן געזאגט אמאל אין די שיעור, מתוך בני ישראל קען מען טייטשן אין צוויי וועגן, מען קען טייטשן. און בכלל ווען ס'איז דא בחירה פון עפעס אשר בחר בנו מכל העמים, ס'איז דא צוויי וועגן עס צו טייטשן און עס איז זייער וויכטיג צו געדענקען די צוויי וועגן אויך א יסוד הכי כללי בעולם. מ'קען טייטשן על דרך הבדלה, מ'קען עס רופן עקסקלוסיוויסט, יא, מ'האט ארויסגענומען אהרן פון אלע אידן, מבדיל געווען, ויבדל אהרן להקדישו, נישט די אידן זאלן טון די עבודה, נאר אהרן זאל טון די עבודה. דאס איז איין טייטש פון מתוך בני ישראל. ס'איז דא א צווייטע טייטש וואס טייטשט מתוך נישט בדרך עקסקלוסיוו, נישט ארויס פון די אידן און אריין אהרן נאר אהרן, נאר אינקלוסיוו, פון אלע אידן האט מען גענומען אהרן, אנדערע ווערטער, אזוי ווי תרומה, אזוי ווי עס איז דא תרומה, די מדרש זאגט אז תרומה איז די די אידן, די כהונה איז נעמט א דוגמא פון תרומה, אזוי ווי עס איז דא תרומה ווען מען נעמט עה מען מאכט א תבואה, נעמט מען ארויס איינס און מען מאכט עס קודש לשם, אזוי די אידן זענען תרומה אדער ממלכת כהנים זיי זענען די תרומה פון די וועלט. שטייט קודש ישראל לה' ראשית תבואתו, יא, דאס איז די פסוק אין ירמיה, אז די אידן זענען אזוי ווי די תרומה פון די אייבערשטע לגבי די אומות העולם לגבי די וועלט, איז תרומה איז אביסל זייער אנדערש, ס'איז טאקע דא אין דעם אפשר הבדלה, אבער מ'דארף פארשטיין אז תרומה איז דאך נישט די פשט אז די יעצט זענען אלע שלעכט, אלע אוועקגעווארפן אלעס און מאכט איינס תרומה, ס'איז אפשר אפילו פונקט פארקערט, ועל כל פנים ס'איז בעיקר. אז מען נעמט ארויס פון די גאנצע, מען דארף האבן א גאנצע כדי עס זאל זיין תרומה, ס'זאל נישט זיין די גאנצע נישט זיין קיין תרומה אויך נישט, קען נישט געבן תרומה, קען נישט זיין כולו תרומה, קען נישט זיין כולו מעשר, קען נישט זיין כולו קודש, און אזוי איז טייטש דא, מתוך בני ישראל הייסט אז אהרן דארף, אויב ס'וועט פעלן איין איד, וועט אהרן'ס מתוך בני ישראל נישט ארבעטן, ווייל די עבודה פון די אהרן איז מתוך פון די גאנץ כלל ישראל, און די זעלבע זאך דארף מען פארשטיין די עבודה אויב ס'דא אשר בחר בנו מכל העמים, ס'איז דא א איד וואס האט געזאגט אז מען זאל זאגן עם כל העמים, ס'איז אביסל א נארישע פאני וועג פון רעדן. אבער אמת'דיג מכל העמים מיינט עם כל העמים, ווייל אשר בחר בנו מכל העמים אויב ס'איז קודש ישראל לשם ראשית תבואתו מיינט נישט אז יעצט קען מען זיך אנפייפן די גוים אזוי ווי תרומה מיינט נישט יעצט קען מען אנפייפן די רעסט, ס'מיינט אז מיט די תרומה איז פוטר כל הכרי, די תרומה איז מקדש די גאנצע זאך. ס'איז טאקע דא חילוקים פון וואס די תרומה טוט און וואס די אנדערע זאכן טוהן, ס'מיינט נישט אז אלעס איז די זעלבע, אבער ס'מיינט נאך יא אז זייער הבדלה איז נישט קיין עקסקלוסיוו הבדלה, ס'איז אן אינקלוסיוו הבדלה. און פארקערט ס'מאכט א גרעסערע אינקלוזשען, ס'מאכט מער, ס'דערנענטערט מער די אלע אנדערע זאכן, דורך דעם וואס ס'איז דא אהרן וואס אזוי ווי מען זאגט כהנים זענען שלוחי דידן, און ער איז א שליח פון אלע אידן, איז ער נעמט צוזאמען אלע אידן, און די נפקא מינה, גרויסע נפקא מינה איז אז ער דארף נאכאלץ די אידן נאכאלץ נאכדעם, און די נפקא מינה אויב מען זאגט אין אונזער נוסח איז אז נישט פשט אזוי ווי אונז זאגן רעדט פון די יחידי סגולה און אזוי ווייטער, און ס'איז בכלל א ענין פון יחידי סגולה, אלעמאל יחידי סגולה זענען אזוי. נישט פשט אז ס'איז דא מצוות, פונקט אין אלע לעוועלס איז די זעלבע זאך, נישט פשט אז ס'איז דא מצוות וואס זענען עבודת השם און אלע אנדערע מצוות זענען נאר כדי ס'זאל קענען זיין אויף קרבנות דארף מען דאך האבן תרומה, מ'דארף דאך האבן געבן געלט פאר די כהנים, מ'דארף דאך קענען, מ'דארף דאך האבן א ישוב עולם, מ'זאל זיין א חברה מתוקנת, מ'זאל קענען ארבעטן, דאס איז איין פשט, די זעלבע זאך נישט. און נישט נאר אז אז ממילא נישט נאר די מצוות זענען סתם מצוות און באמת איז דא די מצוות פון עבודת השם זענען מבדיל מען קען זיך מזלזל זיין מען קען זאגן די זענען נישט קיין גוטע מצוות נאר די מצוות פון עבודת השם זענען עכטע מצוות און די עכטע שלימות און נישט נאר די מענטשן די כהנים אדער די אידן וואס זיי זענען מבדיל אויף עבודת השם נישט נאר זיי זענען וויכטיג און אלע אנדערע זענען נאריש אזוי ווי עס וואלט געווען אין די פשט און נישט נאר די חלקים פון די וועלט. די חלקים פון די וועלט וואס מען טוט אין זיי עבודת השם איז עבודת השם נאר אלע חלקים נאר די מתוך בני ישראל איז פארקערט אויב עס וועט פעלן איין חלק אויב עס וועט פעלן איין גוי וועלן די אידן נישט קענען זיין קיין אידן פון דעם אזוי ווי מען לערנט אין סוכות אז מען דארף מתפלל זיין פאר אלע גוים און די בית המקדש איז א שפע פאר אלע גוים דאס הייסט עס איז נישטא באמת א סארט עבודת השם וואס מען קען זיך איגנארן פון די וועלט וואס דער אייבערשטער האט געמאכט. נישטא אזא זאך, נישטא אזא זאך, יעדער איינער, און כ'וואלט זאגן אין די ענין פון יחידי סגולה מענטשן, א מענטש מעג וויסן, א מענטש מעג וויסן אז ער איז אנדערש פון א אנדערע מענטש, א מענטש מעג וויסן אז ער איז בעסער פון א צווייטע מענטש, ס'דא ענין פון ענווה, מ'דארף נישט זיין קיין טיפש, מ'דארף נישט זיין קיין שקרן, אבער פיינט האבן יענעם, אין אנדערע ווערטער טראכטן אז ער איז די פסולת, ס'דא. דאס איז זיכער נישט זיכער נישט קיין וועג. פארוואס איז עס נישט קיין וועג? ווייל די בירה, ווייל די תרומה איז געווארן תרומה מתוך בני ישראל. ס'איז געווארן די זעלבע זאך די מצוה פון, אויב ס'דא יא איין מצוה וואס מ'טוט בעיקר עבודת השם, איך ווייס יום כיפור, מ'טוט די עבודה, ס'איז געווארן פון א גאנצע יאר, ס'איז נישט קיין זאך וואס וואלט געקענט שטיין בפני עצמה בכלל. די זעלבע זאך די עומק הסוד פון די תורה קען נישט שטיין אן די פשט פון די תורה, ס'איז מתוך די פשט וואס ס'ווערט די סוד, מתוך די אלע לעוועלס פון אלע פרטי פרטי פרטי פרטים ווערט פון דעם די סוד. איז דאס זענען די צוויי עיקר זאכן וואס אונז לערנען און די הקדמה פון די זוהר וואס נאך פאר פסח פאר די טישן פון פסח אבער די ערשטע שטיק פארוואס קוקן אין פרשת תצוה צו לערנען די ענינים פון פון ראש השנה פון המועדים איז ערשטנס ווייל די זוהר פארשטייט און ס'איז א גרויסע חידוש פון די זוהר אז כל המצוות און בפרט מצוות המועדים וואס זענען ריטשועל מצוות מען טוט אין זיי זענען באמת מצוות פון עבודת השם אזוי ווי קרבנות אין אנדערע ווערטער זענען באמת די זאך וואס איז נאר שייך פאר די עליט פאר די יחידי סגולה און מצד שני איז דאס מתוך בני ישראל און דאס איז אליין חלק פון די גרויסע חידוש פון די זוהר. אז אלע אנדערע מצוות זענען אויכעט וועגן פון עבודת השם און אפילו אויב זיי זענען משרתים און אזוי ווייטער, ס'איז באמת מען קען נישט אוועק מאכן קיין איין זאך, מען קען נישט אוועק מאכן קיין איין זאך אין די וועלט, מען קען נישט אוועק מאכן נישט קיין דבר לבטלה אין די וועלט.